חשוב'ע תלמידים וחברים, וועלקאם טו ספארקס פון די פרשה, פרשת ויקרא, ס'זאל בי א שארט שיעור אין די ענין אויף דיני שטרות. אין חינוך שטייט מצוה קכ"ב מצות עדות להגיד העדות בפני הדיינים בכל מה שנדעהו.

שבשטר קענאט בי מפיהם, אין רמב"ם שטייט א הלכה דעט וואס די חינוך שטעלט זיך אוועק און עס איז משמע די רמב"ם איז אלסאו אין הלכות עדות, לגבי שטרי הלוואה, קאז תיקון העולם, יו העוו שטרות פאר הלוואות, פאר קאמערס, ממילא תיקון העולם, חזל האבן מחדש א דין אויף שטרי הלוואה. אבער דאס נאר מדרבנן. פרעגט דער רמבן א קשיא אן די רמב"ם אין ספר המצוות, דעט לכאורה זעהט מען דאך דעט יו העוו שטרות מדאורייתא גיטין, יו העוו די דין אויף די גט וואס איז שטר, יו העוו די דין גמרא אין גיטין לגבי די דינים אויף שטרי מכר, גמרא ברענגט פסוקים פסוק פון ירמי' איז פרעגט די רמבן א קשיא אן די רמב"ם שטרות יו העוו מדאורייתא זיי ביי זיי צריך עיון וואס זאגט די רמב"ם שטרי הלוואה איז נאר מדרבנן רבי חיים'ס ספר טוט אויף א געוואלדיגע חידוש אין טייטש די רמב"ם.

וואס איז שוין די חילוק, זאגט רבי חיים, דעט וואטס די חילוק צווישן די עדות שבשטר און עדות מפי כתב, די פשט הי סעיז איז א שטר אונלי א שטר איז מעיד פאר קניינים, גיטין, קידושים, שחרורים, קניינים, ממילא דאוז קיינד אוו שטרות, רבי חיים סעיז העוו א דין שטר מן התורה. אבער א שטר וואס איז נאר געמאכט איטס אונלי מעיד לראיה, דעטס רמב"ם'ס חידוש, ס'נאט קאלד א שטר, דעטס קאלד עדות בכתב, ממילא איז פסול מדאורייתא עס קענט בי מפי כתבם, סאו הי סעיז די פשט לייק דיס, אוודאי געוויסט ווי אלע ראשונים זאגען, כמעט אלע ראשונים זאגען, עיקר פון שטר איז דעת המתחייב.

אוו די מתחייב דעטס א שטר דער מוכר גיבט די שטר צו די לוקח ס'איז חל די מכירה די מגרש גיבט די גט צו די אישה ביי קידושין די גיבט הי'ז מקדש די אישה מיטן שטר סאו על כל פנים די דיני שטר זענען אותו דבר כעניינם שור ראיה איז אן אנדערע זאך דאס איז די חידוש פון די רמב"ם זאגט רבי חיים א שטר

ממילא די קשיא פון רמב"ן פון גיטין איז אראפ. און ר' חיים איז א געוואלדיגע חידוש. דעט וואנס יו העוו עי שטר למשל לגבי גט, לגבי גירושין, לגבי מכירת קרקע, וואס די שטר איז געשריבען און יוזד עז א שטר קנין, ס'א שטר מדאורייסא, סאו איווען נאך די קנין, איווען נאך די גירושין, וואז חל די דין שטר אן די שטר, ממילא דעט שטר קען בי יוזד עז א ראיה, הגם א שטר ראיה יו מעיק פאר שטר ראיה איז בעצם נאר נישט קיין שטר, באט וואנס די שטר וואז, איט וואז חל א שם שטר ר' חיים סעיס דעט שם שטר איז גוד נישט וואס פאר די קנין אליין באט אלסא פאר ראיה פאר די הלוואה. סאיז א געוואלדיגע חידוש. דעט איווען דאו די שטר רייט נאו איז נאט יוזעבל עז א שטר קנין, ר' חיים סעיס, אבער ס'וואז חל אמאל א דין שטר אן די שטר קנין, אן די גירושין, די גט פאר גירושין איז חל א שם גט אן די גט פאר גירושין, סאו איווען דאו רייט נאו אין היינטיגע גמרא צו נאך די גירושין אר די מכירת הקרקע נאט נוגע די שטר לגבי קניינים, אבער שוין חל געווען ס'א געוואלדיגע חידוש, הגם איטס יוזעבל פאר ראיה איט דאזנט לוז די שם שטר, ענד דעטס טאקע מדאורייסא, ביי הלוואה דעט שטר איז אנלי א שטר פאר ראיה אנלי, דאזנט שאף עני חיובים אן די לווה, ממילא דעט שטר ראיה איז א מדרבנן, קאז דאס מ'איז חייב קענסט אויף א שטר, פאר קנינים.